כ'האב געמיינט אז ס'וועט שוין נישט צוקומען קיין עמורדזשענסיס, אבער ס'קומט נאך צו נאך אן עמורדזשענסי. כ'האב געוואלט זאגן א הספד קול נהי נשמע מציון איך שדדנו. דער עולם מיינט דאך אז איך גיי זאגן א הספד אויף דעם גראס, דעם בעלזער שייגעץ, דער דיין, דער וואס איז געווען א מאכל נבילות וטריפות. ניין ניין ניין ניין דאס וועט קומען מירצעשעם נעקסטע וואך ווייל די וואך איז שוין אלעס פערטיג דער גראס האט אונטערגעשריבן אויף מיר נאכדעם איז ער געווארן אויסגעוועפט כ'בין געגאנגען מיט אים רעדן כ'האב געוואלט מיט אים רעדן זאגט מען ס'נישט דא מיט וועם צו רעדן ער איז א אויסגעוועפטע צוויבעלע ווי ביסטו געקומען אונטערצושרייבן כ'ווייס אז די רב די בעלזער רב איז געווען ברוגז אויף די צוויי וועטנשטיין מיט גראס אז זיי האבן אונטערגעשריבן ווי קומט עטס אריין מיט די סאטמארע דיינים די סאטמארע דיינים האבן דאך אונטערגעשריבן אויף אויפן בעלזער רב אויכעט נישט נאר אויף ר' בערעלע נאר זיי האבן אונטערגעשריבן אויף ר' אהרעלע. דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? עניוועי, איך וועל אייך זאגן א הספד אויף דעם אויסגעוועפטן שייגעץ, ער איז געווען א מאכל נבילות וטריפות, ס'איז געווען א איד, חיימאוויטש, וואס ער האט געהאט די בעלזער שחיטה, ער האט געהאט א בוטשער סטאר אין פלעטבוש, און ר' חיים לייב האט באקומען ידיעות אז מען לייגט דארט אריין ביינאכט טריפות, האט ער געזאגט איך וויל גארנישט האבן, צו געבן א הכשר וויל איך האבן א ווידיאו, ער איז א גרויסער בטלן דער חיים לייב. ווייל מיט די ווידיאו קען מען אינמיטן טאג אויך אריינברענגען, מען קען אריין, עס קומט אריין א קאסטומער, מען קען טון טויזענטער זאכן, קען אריינברענגען פון די בעק, באט עניוועי ער האט דאס געוואלט און חיימאוויטש האט נישט געוואלט ווייל דעמאלטס וועט נישט זיין קיין פרנסה, ווייל די גאנצע זאך איז דאך טרייפע פלייש, איי וויאזוי האט עס בעלזער רב צוגעלאזט, צוויי זאכן, קודם ער האט נישט געוואוסט, און צווייטענס יעדער נייער וואס קומט אריין מיט א הכשר מוז עפעס פארקויפן אפאר יאר טרייפות אז ער זאל זיך אויפארבעטן. די זעלבע די עדה החרדית אויכעט, אלע זיי האבן אזוי אנגעהויבן, די עדה צוגעקויפט פון א ספרדישע בעל מכשיר, דארט איז געווען טרייפות, בקיצור האבן זיי געמאכט אפאר יאר טרייפות און נאכדעם זענען זיי געווארן אביסל גוט, און איינמאל זיי האבן שוין א גוטן נאמען זענען זיי צוריק צום טרייפות. אבער איך וויל יעצט נישט רעדן וועגן דעם אויסגעוועפטן דיין גראס, דער רשע מרושע וואס ער האט געהאלפן אז מען זאל קענען ווייטער מכשיל זיין קינדער. כ'האב געשיקט א מעסעדזש פאר דאנעלד טראמפ, ער האט זיך אויפגעטון, מיי דאוטער איז גאנע גיוו בירט טו א דזשואיש טשיילד, דו פערד וואס דו ביסט די גלחים זענען דאך שוין מודה אז ס'געשעהט און מ'טרייט צו סטאפן די ביטערע פלעג, די רבנים זאגן דאך אויך נאך אז ס'איז שקר, זענען דאך נאך אינגאנצן אין דינייעל, אונז קומען פון די נייעל ריווער, מ'האט אונז גענומען פון נילוס, דאס הייסט די נייעל ריווער, זעמער אלע אריין אין דינייעל, א גרויסע זאך אז היז טשיילד גיווינג בירט טו א דזשואיש טשיילד. צ, טיפש, גיי טראג אים אין קירכע וועט ער ווייניגער ווערן מאלעסטעד ווי אין א ישיבה און אין א תלמוד תורה. באקומען לעצטנס אזאלכע שווערע שלעכטע נייעס ס'איז ממש א שרעק. אבער איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם. איך וויל יעצט גיין צו צום פונקט. איך האב געבויעט אין רמת ב' האב איך געבויעט די מקווה דארטן פאר יוזשע, פאר סאטמאר, פאר יאקאבאוויטש, אביגדור יאקאבאוויטש. אביגדור איז געווען א גנב, א וועלטס גנב, ער האט אפגעגנב'עט יעדן, אבער על כל פנים, איין זאך האט ער נישט געגנב'עט,

ארט וואס דאס הייסט רמות בית, דארט איז אויך דא קרית רמו אויף נאמען פון הרב הצדיק ר' משה אריה פריינד זכר צדיק לברכה, דארט איז דא א ישיבה וואס רופט זיך נייטרא, ער רופט זיך נייטרא רב פריינד רופט ער זיך שוין נייטרא רבי, ס'איז דא בחורים וואס האבן דארט פעיסבוק. און זיי האבן פיקטשערס און זיי האבן היימישע מיידלעך אונטער זייער ארעם די ארגסטע זאכן וואס דארט געשעהט א בחור קען זיך אראפציען די הויזן אינמיטן ביהמ"ד די אונטערהויזן אויכעט מען שפילט זיך ארום אביסל און גייט ווייטער ס'איז די גרעסטע בתי זונות וואס ס'איז דא כ'האב מעורר געווען כ'האב גערעדט פון דעם און מ'איז געגאנגען מ'האט ארויסגעגעבן צעטלעך אז קיינער זאל נישט דארטן גיין מ'האט ס'זייער שטארק פארדאמט. איך האב אבער געהייסן יענעם, גיי נישט מיט צעטלעך קודם, גיי צו די רבנים, ס'איז דא קובעשיץ, מיובעטשיץ, מטשוטשעקיטש, מיט אזאלכע נעמען, אזוי ווי איך האב ענק שוין געזאגט, ס'האט איינער געזאגט איך בין נישט ברוגז אזוי ווייט אויף היטלער'ן פון דעם וועם ער האט געהארגעט ווי אויף דעם וועם ער האט איבערגעלאזט, ער האט איבערגעלאזט אזאלכע שיימעס זענען דא מען קען זיי נישט נאכזאגן, קובעטשיץ, עניוועי איז ער געגאנגען צו קובעשיץ, קובעשיץ האט געהייסן מען זאל עס צושפארן, איז מען געקומען מיט א גאן צו אים, האט אים געזאגט ליסן איין ווארט וועסט רעדן קעגן נייטרא דיין מח העט פליען, האט ער זיך אפגעלאזט. ס'איז געווען צעטלעך פאשקווילן אין קלאמפישטן אן א נאמען, ווייל מ'האט דאך מורא. איז אזוי ווי ס'איז געווען צעטלעך אן א נאמען איז ע ע האט מען עס, ס'איז דא וואס האבן אבאכט געגעבן און געוואטשט, אבער ס'איז דא וואס האבן געהאלטן אז ס'איז סתם א פאשקוויל. למעשה האבן זיי אנגעהויבן צו דערגיין ווער ס'האט דאס געמאכט, ווייל דאס קען מען דערגיין, ס'איז דא א פרינטער, ס'איז דא איינער. צעטיילט עס און אזוי ווייטער, על כל פנים ווען מ'האט ארויסגעגעבן מיין חרם איז מען אויך דערגאנגען ווער ס'האט עס געמאכט, יצחק שטערן האט באקומען געלט פון די לעבאוויטשעס אונטערצוברענגען נחום ראזנבערג ווייל דעמאלטס וועט זיין טאטע קענען זיך דרייען ווייטער אן הויזן, מ'איז אפילו דערגאנגען אין וועלכע ווערהאוז ס'ליגן די פאשקווילן וואס ס'איז קיינמאל נאך נישט ארויסגעגאנגען מער ווייל נאכדעם האט עס שוין נישט אויסגעפעלט, ס'וואלט שוין גארנישט אויפגעטון עניוועי, מ'האט שוין דעם חזר ברוך מאטכען איינגעזעצט און אזוי ווייטער, עניוועי, און ס'האט געקאסט די קינדער מיליאנער דאלער. סאו, יעצט לאמיר גיין ווייטער, איז דא אזא זאך ווי מען האט ארויסגעווארפן צעטלעך און מען איז דערגאנגען ווער ס'האט עס געטון, יעצט מען האט אנגעהאקט די ביינער פאר די מענטש, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ער איז א וויקטעם, און ער איז געלאפן צו קובעשיץ, דעם וועם היטלער האט געלאזט די נעם און לעבן, און ער זאגט ניין מען טאר ניט גיין צו די משטרה, זיי טוען ממילא גארניט, העי טריי עס אויס אפשר טוען זיי יא, בקיצור יעצט האט מען אים געכאפט א צווייט מאל מען האט אים אנגעמאקלט, און די נאכט האט מען אים א דריט מאל אנגעמאקלט אבער אזוי אנגעמאקלט, אז פעטערסן איז בלינד אויף איין אויג, מען דארף זען צו ער איז נישט בלינד געווארן אויף אן אויג. יעצט זאגט שוין שובעקיץ קובעשיץ אז מען קען גיין צו די משטרה, אוואדי יעצט קומט שוין עניוועי אריין די משטרה ווייל דאס איז א העיט קריים, ס'איז נישט קיין לאוו קריים, סא דאס איז וואס דא גייט פאר, איך האב געוואלט וויסן ווי איז קדושת ישראל, ווי איז קדושת ארץ ישראל, ווי איז קדושת פון א אידישע טאכטער, מען זעט ווידיאוס ווי די בחורים האבן אויף זייער פעיסבוק, געבן זיי ארויס ווי זיי האלטן זיך אונטער די ארעם מיט א אידיש מיידל, א חסידיש מיידל, איך פארשטיי בכלל נישט די מיידל, דו ווייסט דאך אז דו האלטסט נישט ביי חתונה האבן מיט דעם בחור, רייט? ווייל דו ווייסט דאך ער לויפט ארום, מארגן וועט ער דאך ארום לויפן אלס אינגערמאן אויך, סא פארוואס לאזטו מאכן א פעיסבוק ווי דו האגסט דיך און דו קישסט דיך, דאס גייט דיך פארשווארצן פאר די רעסט אוו יאר לייף. אימעדזשין דו האסט חתונה און דיין מאן פאר סאם האו באקומט א מעסעדזש ער זאל דארט און דארט ארויפגיין אויף פעיסבוק און ער זעהט דיך ווי דו האגסט דיך מיט א בחור אלץ בחור נאך דו ביסט געווען א מיידל און יעצט פארשטייט ער שוין פארוואס מען האט אים געזאגט ס'איז דא דם בתולים ס'איז זייער שווער אריינצוגיין ס'איז גארנישט געווען שווער ער האט געהאט א שאלה צו ער דארף מאכן א ברכה אשר צג אגוז בגן עדן דעם נעקסטן טאג מ'האט אים גע'פסק'נט אז נישט ווייל ספק ברכות להקל זי איז געווען שוין א אפענע זי איז געווען א בעולת בעל און דאס לאזט מען צו אין אזא הייליג פלאץ? אין רמה אין רמות ב, ס'איז ממש איז אנבעליוועבל, יעדע זאך זאלט איר וויסן אידישקייט איז אזוי געגאנגען, ס'איז געווען ארטאדאקסי, געקומען ריפארמס האבן געזאגט ניין מ'קען זיין א איד און מ'מוז נישט האלטן חלילה שבת און מ'מוז נישט לייגן תפילין און מ'קען בועל זיין עריות, אזוי איז געגאנגען ס'האט זיך מתדרדר געווען, די גאנצע אידישקייט איז געגאנגען אראפ אראפ אראפ אראפ אראפ, ווייל יענער איז נישט אנטלאפן, יענער האט געזאגט איך בלייב דא. א איך וויל איבערדרייען אידישקייט, אזוי האט ער געמיינט. די זעלבע היינט ס'איז שוין דא א ישיבה ווי אפיציעל קענען זיך בחורים צאמטרעפן מיט מיידלעך, ס'איז א געהעריגע בתי זונות, האט מיר געזאגט איינער וואס ס'קען די זאך פון נאנט, מ'דארף היינט נישט פארן אויף תל אביב צו ווערן א זונה אדער צו כאפן אביסל זנות, ווייל די וואס זיי טוען עס, די מיידלעך טוען עס אדער ווייל זיי זענען עלטער און זיי ווילן אביסל זנות אדער זיי מיינען פשוט דאס געלט. מ'דארף היינט נישט גיין אויף תל אביב, אין רמות ב

און מען האט געדארפט האבן פראדאקשען פאר פסח, נישט יעצט אפאר יאר צוריק האט ער געזאגט א אינגערמאן וואס האט נאך נישט געהאט קיין קבלה, גיי שעכט, ער איז א רשע אן עוכר ישראל, כ'הער ער גייט יעצט פראטעסטירן קעגן די טווילענס, ער גייט ער נעמט צען טויזענט דאלער אראצופארן, ער וועט ברענגען א מנין כהנים מ'עט בלאזן שופר, דו פערד וואס דו ביסט הילל ווען עסטו שוין אויפהערן, דו ביסט אן אלטער שייגעץ דו גייסט אפפייגערן עני דעי, ביסט א קראנקער משוגענער, וואס איז דו מוזט איבערלאזן נאך אפאר טאלער פאר די קינדער. דו האסט שוין גענוג צו פרעסן, דו געסט א הכשר אין די זאך, דאס אלע טרייפות איז כשר, האסטו נישט קיין פראבלעם, סאו נייטרא ס'איז שמא גרים, לויט וואס פאר אן ערליכער איד דער הייליגער ר' מיכאל בער ווייסמאנדל איז געווען, לויט אזא פונקט פארקערט שקצים האט ער אויפגעשטעלט, ער האט אויפגעשטעלט א הילל וויינבערגער די מילך קעסטל רב, ער האט אויפגעשטעלט א.

די ג' קליפות הטמאות צו די קדושה, ס'איז דא די קדושה דא די ג' קליפות הטמאות און ס'איז דא א גשר נוגה, דאס איז אויסגעמישט אביסל אביסל, דאס איז די פירסט סטעפ אז ארטאדאקסיע מיט ישיבה זאלן אראפגיין, ווייל טאמער לאט מען דאס דורך מעג מען דאך דאס אפיציעל טוהן, יעצט פארוואס האב איך געלייגט דעם עמערדזשענסי אויף קעסטל אכציג, על איך ענק זאגן פארוואס. דער לעזער בערלאנד איז אזא חזר, ער ער נאך דריי יאר צוריק האט ער נאך בועל געווען יונגע פרויען, רבונו של עולם ווי נעמט מען אזא כח גברי, א כח סוס איז ער, א פערד, ער האט יעצט מודה געווען אין קאורט, ער איז מסכים מודה צו זיין ווייל ס'איז אמת, ער האט בועל געווען רעכטס און לינקס, נאר איין זאך, ער וויל האבן א דיעל אויף צו זיצן אין תפיסות, די דיעל איז ער האט געבעטן אַכצן חדשים און מען האט עס אים נאכגעגעבן, נאכדעם איז דער לויער אריין געקומען אזוי ווי ער איז שוין געזעסן דא און דארט און דארט און דא זאל מען דאס אויך אראפ נעמען, בקיצור ער גייט זיצן נאר זעקס חדשים, עטס מיינטס אז נאר די אמעריקאנער רעגירונג איז א גוטע, זיי האבן ברוך מרדכי'ן דעם חזיר מיטן גרויסן ערווה ארויס געלאזט ער זאל קענען ווייטער גיין זינדיגן. עטס מיינטס אז וואס? קוקטס אן א לעזער בערלאנד ער גייט צוריק ווערן ראש ישיבה? יעצט וויבאלד מען האט אים געכאפט און געמאכט א שטינק און ער האט מודה געווען דאס איז א מוראדיגע נצחון פאר ארטאדאקסיע צו ווייזן מען קען נישט טאטשן אונזערע קינדער און אונזערע טעכטער און אונזערע פרויען, למעשה אבער אין נייטרא טאמער גייען זיי און זיי געווינען די מערכה איז דא א נייע זאך אין ארטאדאקסיע איך מעג האבן א גוירל פרענד? כ'מעג זיי האגן און קישן, איז נאטינג ראנג וויט איט, איך בין אן ארטאדאקס איך לויף נישט אוועק, כ'האב דאס געטענה'ט פאר סאטמאר אז זיי האבן זיך מיט מיר געשלאגן, עטץ האטס א מורא'דיגן פראבלעם, האבן זיי געפרעגט פארוואס, זאג איך ווייל איך גיי נישט אוועק לויפן, דאס איז ענקער פראבלעם, די מינוט איך ווייז א שוואכקייט אזוי ווי וועכטער בעכטער שלעכטער שמעכטער, די מינוט איך ווייז א שוואכקייט האט עטץ געווינען, איך גיי ענק ווייזן, איך גיי זיצן דא, עטץ קענטס שיסן בליצן אין מיינע אויגן, און עטץ קענטס שיסן מיט בולעטס, און איך וועל דא בלייבן און זאגן דעם דבר השם, און איך האב ענק אלע אין דר'ערד, איך האב אין דר'ערד משה דוד נידריגמאן מיין קאזין, נישט מיין פירסט קאזין, ברוך השם אן נישט, עטץ ווייסט מסתמא פון וואס א הייליגע משפחה ער קומט, זיין טאטע און זיין מאמע האט איבערגעלעבט די קריג, און זיי האבן זיך געטראפן נאך. אין דייטשלאנד ערגעץ אין עפעס א די פי לאגער. נארמאל ווען מ'זעהט זיך נישט פינף יאר א מאן און א פרוי די ערשטע זאך כאפט מען זיך ארום און געט זיך א האג און א קיש און אזוי האט טאקע זיין מאמע געוואלט טון זי האט זיך געוואלט האט ער געזאגט אנטשולדיגט די ביסט א נידה דאס האבן דערציילט די מענטשן אין א די פי לאגער ווי א מענטש האט געהאט דעם קאפ אויפן פלאץ דאס איז משה דוד'ס טאטע און וואס איז מיט משה דוד'ן א רשע'טע אונטערגעברענט כלל ישראל הילערי'ס בויפרענד. עניוועי, ס'איז נישט אינטערעסאנט יעצט. איך האב געזאגט משה דוד'ן, געדענק איין זאך, דו גייסט פארלירן. זאגט ער, ניין, אונז זעמער שטארק. זאג איך אים, דו ביסט שטארק ווייל יעדע בהמה איז געלאפן. איך אפילו האב א געוואלדיגן חלישות הדעת אויפ'ן פריעריגן קלויזענבורגער רב פארוואס ער איז אוועקגעלאפן. ער וואלט דעם געדארפט נעמען אפאר שקצים און צוריקטון די זעלבע פאר סאטמאר? דעמאלטס וואלט שטיל געווען. והא ראיה, קוק די ארוינים און די זאלוינים, קיינער באדערט נישט אן אנדערנס באס אין די גאס, נאר ער איז געווען א סאר לוזער און ער איז אנטלאפן. אדער אזוי ווי מ'זאגט ער געהאט זייער איידלע חסידים וואס וואלטן אים נישט געפאלגט, אבער ווען ער שטעלט עס זיי אפ אין ניינטין פיפטי ווען ער איז דא געווען וואלט מיר אונז נישט געהאט קיין סעקשועל אביוז, די אלע חאזערייקעס און די טירנאוער ברידער מיט די אלע משוגעים ארום דעם רעבן וואלטן געזעסן איינגעלייגט. ס'איז געווען יעצט די יארצייט פון רויזעלע, האט איינער געפרעגט אין א בלאג וואס איז געווען פארוואס האט מען גערוידעפט רויזעלע, זאג איך אים ווייל זי האט געהאט און די רעבעצען וואס זי האט נישט געקענט פארגינען אז דאס איז א טאכטער, אוודאי איז א מענטש נאנטער צו א טאכטער ווי ער איז נאנטער צו א קעפסווייב צו א צווייטע ווייב וואס האט אים נישט דעליווערט קיין בעיביס, אוודאי איז אזוי אז ער איז נענטער, דאס איז אלעס וואס איז געווען וועגן דעם איז זי מחיוב געווען מיתה, דאס וואס מען האט דא אפגעטוהן דאס איז אנבעליוועבל, די נעקסטע דור עט עס נישט גלייבן וועגן דעם דארף מען רעדן דערפון. יעצט לאמיר צוריק קומען דא צו דעם לעיזער בערלאנד, ער איז א ער האט א כח גברא איך זאג אייך אנבעליוועבל, און ער האט יעצט מודה געווען ער האט גענומען א דיעל און מען האט עס אים געגרענטעד, אבער דאס איז א מורא'דיגע זאך ווייל דאס ווייזט אז ארטאדאקסיע האלט זיך קעגן זנות און צו חילול שבת און צו אירע אלע מסורות. איי עס קומט א חזיר וואס ער וויל עס איבערדרייען לעיזער בערלאנד עט בועל זיין נשים ער איז אין עולם אצילות מיטן טלית אונז עמיר עס נישט לאזן אשריכם צדיקים וואס עטס האטס לוחם געווען קעגן אים אשריכם די אלע וואס האבן אונטערגעשריבן קעגן אים און לוחם געווען קעגן אים ס'וואלט ווען געווען א נייע זאך אין ארטאדאקסיע אז מ'מעג האבן מיידלעך אונטער די האנט ווייל אין נייטרי ישיבה האט מען עס אין ארץ ישראל אין רמות ב און אויכעט מען מעג בועל זיין אשת איש, ווייל לעיזער בערלאנד האט עס געטוהן און ער איז אראפ אלס די גרעסטער עובד, יעצט איז ער אראפ אלס די גרעסטער חזיר, און דאס איז א מוראדיגע אימפראוומענט אז ס'לאט זיך גארנישט זאגן, און מען דארף ווייטער פייטן, און נאכאמאל איך בין מסביר פארן עולם, אונזערע פראבלעמען זענען נישט חזירים, רבנים זענען די גרעסטע פראבלעם, רבנים ימח שמם וזכרם זענען די גרעסטע פראבלעמען, אזא קבוש. דו ווייסט דו האסט א בת זונה? האסט מורא מ'עט דיר געבן א קויל אין קאפ? מ'האט מיר אויך געגעבן א קויל אין קאפ, איז וואס? האט זיך אפגעשטעלט אלעס? און וואס העט זיין אז צען יאר ארום עסטו אפפייגערן און דו האסט שוין גארנישט אויפגעטון אויף די וועלט? און דער אייבערשטער עט דיך פרעגן ביסט געווען א רב פארוואס האסטו נישט מוחה געווען? דער עולם כאפט נישט מען מאכט א רב ווייל ער דארף זיין דער חטאת הקהל ער זאל מוחה זיין אויף יעדע פירצה. סאו עניוועי, דאס איז אן עמערדזשענסי צוגעלייגט אויף קעסטל נאמבער אַכציק. ווייל לעיזער בערלאנד האט ביי די אַכציק נאך אזויפיל כח סוס ער איז נאך אזא חזיר אז ער קען בועל זיין פרויען כאטשיג ער איז אזא געלונגענער מענטש און ער האט אזויפיל אויפגעטוהן און ס'האט זיך אלעס אויסגעלאזט ס'איז גארנישט מיט נישט ש"ס און ער האט אויפגעשטעלט שובו בנים איז אויך געווען די זנות אין זיין קאפ און דער אמת איז כ'האב שוין לאנג געזאגט ווער ס'הערט מיין האטליין כ'האב אים געזאגט אז לעיזער עט אראפגיין אין די היסטערי ווי די גרעסטע רוצח און רשע פארוואס ער פלעגט שיקן מענטשן ביינאכט זאלן גיין צו יוסף צדיק, משוגע מטורף יוסף הצדיק האט זיך איינגעשטעלט מיטן לעבן און ס'איז געווען עטליכע וואס זענען געהארגעט געווארן, זייער בלוט, די רוח פון נבות היזרעאלי לאזט איהם נישט לעבן, ס'האט איהם אראפגעברענגט, און ביז צום היינטיגן טאג גייט מען משוגע מיט הר ר, מ'גייט מיט מסירות נפש צו יוסף הצדיק, קודם כל יוסף הצדיק ברויך דיך נישט, ווייל דו ביסט נישט קיין שומר הברית, ביסט בסך הכל א חזיר. און נאכדעם מען הערט ווי מען פירט אריין לעזערן אין בית משפט, שרייט איינער רעבע שעסקעלי איז משומרי הברית, ווייס איך נישט צו ער האט געמאכט ליצנות פון אים צו נישט, משוגענע חברה. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אז ס'געקומען די ביטערע נייעס אז לעזער בערלאנד גייט נאר זיצן אַכצן חדשים, און פון די אַכצן געבט מען אים נאך אראפ צוועלף ווייל ער איז שוין געזעסן אין אפריקע ערגעץ, און אין ברסלב איז חושך. זיי זאגן אז דער מענטש גייט ווייטער טאטשן פרויען, זיי זאגן ברוך מרדכי איז דאך נישט געווען ארום פרויען די גאנצע צייט, ער איז נישט געווען ארום יונגלעך, ער האט געמוזט נאכלויפן אין א מקווה, אבער לעיזער בערלאנד איז אזא רשע אז ס'איז נישט צום גלייבן, איך נעם טויזנט פֿיר הונדערט און דרײַסיק דיסקלעימערס נאר זיין זון נחמן און זיין ווייב האט טעסטיפייד קעגן אים אז ער איז א באוויסטער חזיר, סאו וואס גייט יעצט זיין אין ברסלב? ער גייט פארשמירן גאנץ ברסלב'ער חסידות? גייט פארשמירן די גאנצע האראוואניע פון ר' נחמן, און ער רעדט צו פרויען זאכן וואס מען טאר נישט זאגן, איין פרוי האט פארציילט אז ער האט איר געזאגט, זי איז געווען אן אשת איש, האט ער איר געזאגט, ליסן, דו ביסט בת שבע און איך בין דוד המלך, אויב דו וועסט לאזן אז איך זאל מיט דיר מאכן א קינד עט ער זיין דער משיח, און טאמער דוסט נישט לאזן עט חלילה נישט זיין קיין משיח, נעמט אזא תמימות'דיגע ספרדישע פרוי און זי מאכט א חשבון, אז אויב אין מיינע הענט איז די זאך פון ברענגען משיח'ן, וועל איך טון אלעס. און דאס איז לעיזער בערלאנד וואס ער טוט אפ די גאנצע צייט. און וואס גייט געשען ווען ער קומט ארויס? ווען ער קומט ארויס גייען די חסידים זיינע, די וואס זענען געבליבן חסידים גייען ווייטער זיין גרויסע חסידים. און וואס גייט זיין דער סוף?

און זי האט געזען אז זי האט דא צוטון מיט א משוגענעם, זי האט אפילו נישט געוואלט פיילן קיין קאמפלעינט, ווייל זי האט געזען די מען איז אאוט אוו היז מיינד, הי איז סעווענטי ניין יערס אולד, מען איז אים חוקר, מען וויל אים איינזעצן אויף צענליגע יאר, ער גייט טאטשן די וואס איז אים חוקר. די זעלבע מיט דאסקאלאוויטש, אין דזשעיל האט ער געטראפן אין שאוער א גוי איז ער אים געגאנגען טאטשן, און דאס איטס אנבעליוועבל, און עטס ווילטס נאך מען זאל זיך געבן א סעקאנד טשענס, מען האט אים שוין געגעבן הונדערט טשענסעס, איטס נאט גאנא העלפ. נחמן פון ברסלב, און דאס איז א גרויסער אומגליק.